א גוטן חולו של מועד פסח תשפ ג. כ'האב געוואלט קודם כל רעדן אביסל, כ'האב געדערציילט א מעשה וועגן עפעס א פאר פאלק וואס זענען געקומען צום אפטער רב וואס האבן זיך געוואלט גט'ן, ווייל די פרוי איז פון די מין מענטשן וואס זיי עסן געבראקטס, און ער איז פון אזא מין מענטשן וואס זיי עסן נישט געבראקטס. און ממילא זענען זיי געקומען גראד נאך פסח, און זיי האבן זיך געוואלט גט'ן, ווייל ער האט איר געבעטן, דו קענסט עסן געבראקטס, נאר מאך מיר אלעס אין אן עקסטערע כלי. און זי האט נישט געוואלט, און ס'איז געווארן א מלחמה. געגאנגען דער הייליגער אפטער רב, האט אריינגערופן די רעבעצין, האט איר געזאגט, זאג מיר, וואסערע מצות האב איך געגעסן פסח? און זי האט נישט געוואלט פארציילן. האט זי געזאגט פארצייל יא וואס וואס ס'איז געווען זי פארציילט איז געקומען איינמאנען פאר קופת העיר מצות אזוי געווען אין אלע שטעט מ'האט איינגעמאנט מצות יעדער האט געמוזט צושטייער געבן פאר די ארעמע לייט וואס האבן נישט געהאט און זי האט פערצופאל געהאלטן אינמיטן די ארבעט און זי האט אוועק געגעבן די מצה שמורה פונעם הייליגן אפטער רב. און זי האט געזען אז ס'איז נאכדעם וואס זי האט זיך געכאפט האט זי געזען ס'איז צרות, איז זי געלאפן און זי האט אויפגעטוישט מיט געהעריגע מצות מען זאל ס'זאל נישט זיין קיין צרות אין שטוב פסח, און זי האט געמיינט אז זי האט געפאפט דעם אפטער רב, למעשה דער אפטער רב האט אלעס געוויסט נאר ער האט נישט געוואלט מאכן א חורבן אין שטוב, יום טוב פסח האט ער זיך מיישב געווען ער מאכט א שווייג. בקיצור, זאגט דער אפטער רב פאר דעם איד, מיין ווייב האט מיר אויפגעטוישט, די רעבעצן האט מיר אויפגעטוישט די שמורה מצות, מען רעדט דא נישט פון קיין חומרא פון געבראקטס, דער קיצור האט ער זיי אהיים געשיקט און זיי האבן ווייטער געלעבט אינאיינעם. ס'דא פונעם וויזשניצער רעבן פון ר' ישראל'טשן איז דא עפעס א מעשה וואס האט זיך אים אויפגעמישט די דריי מצות און ער איז געווארן זייער זייער דערשראקן דער גבאי וואס טוט מען דא און איז געגאנגען פרעגן בפחי נפש דעם רעבן רעבע וואס טוט מען דא איז דארט געווען דער סערעטער רעבע סערעטער רעבע איז געווען אן איידעם ביי ביים בעלזער רב ביי רב ישכר דוב, און ער געט זיך א רוף אן אז דעם סערעטער רבין האט רב סרול'טשע גערופן דאס איז מיין חכם, אזוי האט ער אים גערופן, און זעהר א קלוגער מענטש, האט ער אים געגעבן א זאג, אבער טאטע, ביים בעלזער רב איז אויך געשען אמאל אזא אומגליק, ער האט זיך פארראכטן די וואנצן, די שנאָרצן פֿאַרן בלאָזן שופֿר, און ער האָט זיך געטראָפֿן מיט אַ האָר אין די הענט. איז דאָס דאָך אַ שאלה פֿון אױסרײַסן אַ האָר? אַ מענטש הײסט דאָך מחובר לקרקע. בקיצור, פֿרעגט ער, װאָס האָט ער געטאָן, דער בעלזער רבֿ? זאָגט ער, ער האָט געגעבן אַ װאַרף. ער זאָגט פֿאַרן סמך־מם, נאַ, דאָ האָסטו די שטיקלעך דערמיט. איך גײ נישט װערן בעצבות װעגן דעם. און שױן. און אלעס איז ווייטער געגאנגען. די זעלבע האט זיך אנגערופן רב סרול'טשע, איך גיי אויך אזוי טון, איך גיי זאגן דאס איז כהן, דאס איז לוי און דאס איז ישראל, איך גיי נישט צושטערן דעם סדר. כ'וועל דערציילן נאך א מעשה, עס איז געקומען אמאל א הינדל, איז אריין געקומען אין דארטן ווי מ'האט געבאקן די מצות פאר אים, עס האט זיך איבערגעקערט די גאנצע בעיקערי פון פון די מצות, האט ער זיך אנגערופן, איינער האט אנגעהויבן צו שרייען אויפן צווייטן, דו ביסט דער שולד, דו ביסט שולד, האט רב סרול'טשע געזאגט אזוי, כעס איז א גרעסערער איסור ווי אז ס'קומט אריין א הינדל וואס איז נישט אפגעהיטן אויף פסח און ער דרייט זיך אינעם בעיקערי. בקיצור, אזוי זענען יעצט צדיקים מיט אן אנדערן בליק געגאנגען. עטליכע מענטשן האבן מיך אנגעקאלט, זיי האבן געוואלט וויסן וואס דאס הייסט געבראקט. שטעל דיר פאר אויף וואסערע מצב האמיר זיך דערלעבט אז חסידישע אינגעלייט ווייסן נישט וואס דאס הייסט געבראקט. איז זייער נישט גוט, אבער הער אויס, דאס איז אונזער מצב.

עט די גאנצע ארטאדאקסיע אונטערגיין. ליידער ליידער ס'עט אונטערגיין אזוי ממש ווייל דעם וואס זיי קענען נאך די אלטע אידן פון דעם איז מען נישט אינטערעסירט צו הערן דער נייער דור פירט און מ'לערנט אונז נישט אויף וואס מ'האט זיך מוסר נפש געווען ביי אונז. וואס איז געווען א איסור, וואס איז געווען א היתר, וואס איז געווען א מנהג, און במילא זעהן מיר אזוי אויס. ס'איז גענוג א שאנדע אז איינער האט עס מיך געפרעגט, נישט איינער, עטליכע האבן מיך געפרעגט, און איך וויל ממש אפאר מינוט רעדן פון דעם, נישט צופיל, ווייל מען דארף נאך רעדן זייער אסאך, וועגן אפהיטן די קינדערלעך, פסח. חול המועד וועל נאכאמאל מעורר זיין און האלטן אין איין רייסן שטיקער און די עלטערן לאז נישט דיינע קינדער זאלן גיין אליינס חול המועד'יגן און אפילו ווען דו גייסט מיט זיי כ'בין שוין אמאל מסביר געווען ס'איז געווען אין חיפה א דאקטער א דענטיסט וואס האט גערעיפט א מיידל פון צוועלף יאר ס'איז געקומען אין קאורט שרייט דער דאקטאר ווי האב איך געקענט רעיפן דאס מיידל, די מאמע איז דאך געווען דארט, איז מען געגאנגען מ'האט גענומען אזוי ווי ביי נחמיה מ'האט געכאפט פיקטשערס פונעם הויז, מ'האט געזען ס'איז געווען דריי שלעסער, ווייל ער האט געוואלט פארקויפן אז ער וואוינט דארט, און ער האט א ווייב מיט צען קינדער, מיט שניר און מיט איידעמער, ווי האט ער געקענט רעיפן א מיידל, איז מען דערגאנגען אז ס'איז דא צוויי אפארטמענטס ס'איז דא א עף און א דזשי. אין די עף וואוינט ער, און אין די דזשי האט ער געהאט דארט צוויי צימערן, און דארט איז געווען דריי שלעסער, און די שלעסער זענען געווען געמאכט אז מען קען עס נאר עפענען פון אינעווענדיג, און ממילא האט זיך צוזאמגעשטעלט א וייקץ פרעה והנה חלום, האט זיך צוזאמגעשטעלט ס'איז גארנישט דאס וואס ער זאגט, ס'איז גאר זימן שחורים ומצא לבנים, אדער לבנים ומצא שחורים. און דאס איז מורא'דיג וויכטיג פאר יעדע זאך, מ'זאל וויסן א פאקט פונקטליך פון וואס מ'רעדט. מ'איז געגאנגען צום דאקטאר'ס אפיס און מ'האט געזען אז ס'איז אן אומגליק, דער דאקטאר האט א צימער אינדרויסן, דארט האט די מאמע געווארט, און ער ווען ער האט איינגעשלעפט דאס מיידל ער זאל קענען פאררעכטן די ציין, זענען זיי געווען אינעווענדיג אליינס. שוין, יעצט האב איך געוואלט קודם. זאגן וואס דאס איז געבראקט. פאר איך גיי אבער דאס זאגן וויל איך מאכן א שטיקל הקדמה מען זאל וויסן. באמת דער דין איז איז א משנה אין מסכת פסחים דף לט עמוד בית די משנה זאגט אזוי.

אזוי שפארט מען זיך געלט, מען לייגט עס אויך צו. בקיצור, על פי הלכה טאר מען דאס נישט נוצן. איז למעשה איז זאגט די משנה אין שורין את המארסן לתרנגולים מען טאר עס נישט ווייקן כדי דער תרנגול זאל עס קענען גרינגער עסן וואס איז דאך הארט, מען רעדט אום פסח אדער אויף פסח, אבל חלתן מען מעג עס אפבריען מיט הייס וואסער. פארוואס? ווייל ס'דא א כלל וואס אונז האמיר אז יעדע זאך וואס ווערט אפגעבריעט קען נישט ווערן חמץ, די גמרא זאגט גראד נאכדעם תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט אלו דברים שאין באין לידי חימוץ וואס ס'קען נישט צוקומען צו חימוץ, האפוי א זאך וואס מ'האט שנעל אפגעבאקן, אז מ'האט גענומען מעהל און מ'האט עס אפגעבאקן קען עס נישט ווערן חמץ. והמבושל און אז מען האט עס אפגעקאכט וחלוט שחלטו ברותחין דעמאלטס קען דאס נישט ווערן חמץ. איז לכאורה האמיר דאך אונז א גוטן א גרינגן וועג וויאזוי צו באקן מצות דארף מען גארנישט טון מען דארף נעמען און מען דארף נעמען די גאנצע מעהל און עס אריינלייגן און אויפקאכן. און מ'וועט לייגן קודם דאס הייסע וואסער פריער און ס'וועט זיך גוט אויפקאכן, און ממילא ס'וועט זיך גוט אויפקאכן האסטו מער נישט קיין שום פראבלעם, קענסט שוין נאכדעם באקן דערמיט מצות, ס'וועט קיינמאל נישט ווערן מער קיין חמץ. יעצט, דאס וואלט לכאורה געווען דער בעסטער פלאן ווען מ'זאל דאס קענען טון, ווייל דאס איז מדינא דגמרא. קומט יעצט אין שלחן ערוך אין סימן תנ"ד אין הלכות פסח, און ס'שטייט אזוי, סעיף ג', ליכא, ס'נישט דא בזמן הזה האידנא בזמן הזה דידע וואס ער ווייסט, למיחלט ער זאָל קענען חליטה ער זאָל עס קענען אָפּקאָכן. הילכך וועגן דעם כל מיני חליטה איז אסור. אַזוי שטייט אין שלחן ערוך. יעצט, דער רמב"ם האַלט אַז וועגן דעם טאָר מען נישט מאַכן אָפּקאָכן די מעל און נאָכדעם קאָכן און מאַכן דערפון מצות, האַלט דער רמב"ם, ווייל כ'האָב מורא, אז אפשר דאס וואסער נישט גענוג הייס, ס'קען זיין ער'ט אריין לייגן אין ווען ער'ט האלטן אין איין לייגן וועט זיך דאס וואסער נאך מעהר קאכן צו כדומה דאס זאגט די רמב"ם וועגן דעם טאר מען עס נישט טוהן יעצט קומט אויס לויט דעם אויב איך גיי טוהן לכל הדעות אפקאכן א האלבע שעה פריער א הייסן טאפ אין ס'עט באבלען מיט אלע זאכן אין נאכדעם אין איך העל עס לאזן נאך אפן פייער. און נאכדעם וועל איך אריינלייגן די מעהל, און נאכדעם וועל איך לאזן ס'זאל זיך אפטריקענען, און אפילו עס זאל זיך נישט אפטריקענען, ווייל דער אמת איז אפילו ווען ס'האט זיך אויסגעטריקענט עט די מעהל עט שוין קיינמאל נישט ווערן קיין חמץ, איז במילא קען מען דאס זייער גרינג מאכן אז ס'זאל יוצא זיין אפילו לשיטת הרמב"ם אויך. ווייל אפילו לשיטת הרמב"ם וואס כ'האב מורא ווייל אפשר דער טאפ נישט גענוג הייס צו אפשר וועט ער עס אריינלייגן ווען ס'האלט זיך נאך אינמיטן אויפקאכן, איז דא א וועג וויאזוי מ'קען אבאכט געבן אז מ'זאל עס מאכן אז ס'זאל אויסהאלטן לויטן רמב"ם. דעסוועגן דאך טאר מען נישט ווייל די גאונים האבן עס גע'אסר'ט. ס'איז געווען נאך די צייט פון די רבנן סבוראי, פאר די ראשונים איז געווען גאונים, זיי האבן עס גע'אסר'ט. עני וועג וויאזוי מען מאכט עס. פארוואס? ווייל די גאונים טענה'ן אז אונז זעמיר נישט בקי היינט ווען דאס הייסט חלוטה, און ממילא קען מען זיך אויף דעם נישט פארלאזן. ס'איז דא א תשובה פון רב האי גאון און ער זאגט אזוי, החליטה ברותחין ודאי מצה היא, ס'איז זיכער מצה, אלא מיהו, כולי רבנן קמאי מכמה וכמה דורות, קאמרי אז ס'איז געווען אסאך רבנים פון אסאך דורות האבן געזאגט האי חליטה לא ידענא היכא איתא, ווייסט מען נישט פונקטליך וויאזוי דאס ארבעט, ולא שרי כל עיקר למחלט בעיסה, און מ'טאר נישט ארויפגיסן דאס הייסע וואסער אויפן טייג. ס'טייטש אזוי. די זעלבע איז אויך אז מען טוט עס מיטן טייג. מיט אנדערע ווערטער, אז דו מאכסט א טייג, איז אונז מאכט מען ביז אכצן מינוט לייגט מען עס אין אויוון, טאמער קאכסטו אויף דעם טייג ווערט עס אויך נישט חמץ. ס'איז דא די וואס ווייסן וויאזוי מען מאכט די דאונאטס, מאכט מען אויך אזוי. מען מאכט די טייג, מען ווארפט עס אריין אין ברענעדיגע אויל, און. ס'קאכט זיך דארטן אפאר מינוט ביז ס'קריגט א שטיקל קאלער, דאס קען שוין נישט ווערן מער קיין חמץ, און נאכדעם לייגן זיי עס ארויף אויף אזעלכע לאנגע שמאלע שטעקעלעך און מ'לייגט עס אין אויוון און ס'ווערט שיין אויסגעבאקן, און דאס איז חלוטה ברותחין. באלד עמיר לערנען אז די מנחות האבן אויך געהאט די זעלבע.

אויפקאכן הייס וואסער און מען ווארפט אריין די גערשטן, בין בעיסה, בין בחליטה, סיי טייג און סיי חליטה, ולא התירו להם גאונים און די גאונים האבן עס נישט געוואלט מתיר זיין, דאמרי ווייל זיי האבן געזאגט לא ידעינן לחליטה המותרת היכי היא, וויאזוי דאס איז פונקטליך ווייסט מען אונז נישט. יעצט טוט זיך דא א גאנצע זאך וועגן א חולה. און טאמער ער קען נישט טועם זיין גארנישט אין פסח און ס'איז א סכנה פאר אים מעג ער מאכן אלעס וואס די דאקטוירים זאגן ווייל ס'איז דאך דא א דין בכל מתרפאין חוץ מעבודה זרה איז ממילא אויף אזויפיל קען מען שוין יא זאגן אז אונז פארשטיי מיר יא אז ס'איז נישט קיין חמץ ממש. אזוי שרייבט אויך דער מהר"ם חלאווה אין די סוגיא פון חליטה. ער ברענגט די רייד פון רב האי גאון, שרייבט ער ורב אלפסי, דאס איז די ריף ביאר דבריו ביותר, ער ברענגט צו דעם רב האי גאון און ער איז מבאר נאך מער זיין רייד, ואסר לכל כשאר איסורים, ער אסר'ט עס פאר יעדן אזוי ווי אלע איסורים, שעומד על דינו דלחולה שיש בו סכנה מותר. ס דאס וואס אונז האבן פריער געזאגט אז רב האי האט געזאגט ווען א חולה האט נישט וואס צו עסן פסח און ער איז א סכנה מעג ער מעג מען אים אפבריען די גערשטן און ממילא ווערט עס נישט חמץ און מעג מען עס אים געבן צו עסן פאר א חולה זאגט די ריף ניין דאס איז נאר א חולה וואס ער האט שיש בו סכנה, אבער טאמער איז ער נישט אזא חולה וואס יש בו סכנה, דעמאלטס טאר מען עס נישט, טאר מען אים עס נישט געבן צו עסן כאטשיג ס'איז אפגעבריט. איז פון דעם זעהן מיר אונז אז מען מוז אסר'ן חליטה אפילו בדיעבד, און אפילו אויף הנאה, און אפילו אויף שהייה, אז מען טאר עס נישט לאזן זאמען. ביי זיך אינדערהיים, ווייל דאס איז אזוי ווי אלע איסורים פון פסח וואס מען טאר עס נישט לאזן זאמען, און ער זאגט קלאר ארויס אז א חולה שאין בו סכנה איז מען נישט מיקל. יעצט אין מגן אברהם איז דא א ספק, די מגן אברהם זאגט ער האט א ספק אז אפשר דאס איז נישט נאר לכתחילה אז מען טאר זיך נישט פארלאזן אויף די חליטה, אבער. למעשה אין ריף שטייט קלאר ארויס אפילו בדיעבד טאר מען אויך נישט. יעצט ס'דא די תשובת הרדבז חלק א' סימן רמ א איז דאך דא א תשובה מען פרעגט אים צו מען מעג געבן צו טרינקען פאר א חולה פסח וואסער פון גערשטן זעהט אויס ס'איז געווען אזא רפואה מ'האט געווייקט גערשטן אין וואסער ס'האט געהאט א דיקן סענט און דאס האט מען געגעבן צו טרינקען. זאגט ער אזוי, דאס וואס די חומרא פון די גאונים אז מען אונז זעמער נישט באקאנט מיט חליטה, דאס איז נאר ווען ס'איז שוין מעל, ווייל מעל ווערט זייער שנעל חמץ, איז פאר ס'וועט נאך געבן א ברען אויס וועט עס שוין ווערן חמץ, אבער שעורים וואס דאס איז זייער הארט, האבן די חכמים, די וואס האבן גוזר געווען דער רב האי גאון מיט די ראשונים, האבן אינגאנצן נישט גוזר געווען אויף אזא זאך. זאגט ער, און אפילו איך וועל זאגן זיי האבן גוזר געווען סתם אפילו ביי גערשטן, דאס איז נאר ביי סתם מענטשן, אבער א חולה קען מען זיך פארלאזן אויף אונזער בקיאות אז מ'זעט אז די גערשטן זענען טרוקן און שטארק, און ממילא איז אפילו בחולה שאין בו סכנה מעג מען אויכעט, אזוי פסק'נט דער רדבז חלק א', תשובה רמ א. יעצט קומט אויס אז דער רדבז האט געמאכט א חילוק צווישן גערשטן און צווישן געהעריגע מעל. יעצט אז דו וועסט נאכקוקן אין די תשובות הגאונים פון רב האי. שטייט קלאר ארויס אז מי שעורים האט מען אויכעט געאסרט ווייל אונז זעמער נישט באקאנט אין חליטה. יעצט אין די תשובות פון ר' שרירא גאון שטייט אויכעט קלאר אז ואין מותירין ממנו כלום מען טאר נישט איבערלאזן גארנישט פון אזא מין מעל צו פון אזאלעכע גערשטן טאר מען נישט איבערלאזן אויף פסח. קומט אויס אז ס'איז דא דא צוויי שטארקע גאונים, איינער איז רב שרירא גאון און איינס איז רב האי גאון וואס זיי האלטן אז מען טאר נישט ווייל אונז קען מען זיך נישט אויס אין חליטה און ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'איז מעהל צו ס'איז שעורים צו ס'איז גערשטן. יעצט דער משנה ברורה וויל מאכן א שטיקל פשרה. און ער וויל זאגן אזוי, ס'איז דא צוויי מינע זאכן וואס מ'טוט מיט די גערשטן, אדער מ'טרינקט די וואסער דערפון, אדער מ'לייגט ארויף די גערשטן אויפן בויך, וואס דאס ציעט ארויס מסתם געוויסע קראנקהייטן וואס מענטשן האבן. אזוי ווי פאר העפעטייטיס פלעגט מען אמאל ארויפלייגן א פייגעלע און די פייגעלע האט ארויסגעצויגן די קראנקהייט, זאגט ער אזוי. דעיס וואס די גאונים האבן מתיר געווען רב האי גאון מיט רב שרירא גאון דאס איז נאר ביי טרינקען אבער אז מען זאל עס לייגן, לצורך רפואה זאגט ער אזוי, צו לאזן אינדערהיים טאר מען עס אויך נישט אבער טאמער ס'פעלט אויס פאר א רפואה מען דארף עס ארויפלייגן אויף א קראנקן אויפן בויך וואס דעיס איז דאך שוין נאר א לאו פון לא יראה, עס איז דאך נישט קיין כרת, אזוי ווי ווען מען טרינקט עס, עס קען זיין אויף אזא אופן אז טאמער יענער איז א חולה, אפילו אזא חולה שאין בו סכנה, מעג מען אויכעט. אזוי וויל דער משנה ברורה זאגן, נאר נאכדעם זאגט ער מען קען נישט אזוי זאגן, ווייל באמת וואס איז א חילוק א איסור לאו צו א איסור כרת, מיין, די לאו און כרת, די כרת דאס איז נאר. וויאזוי דער אייבערשטער שטראפט, אבער ביי אונז א דבר המפורש אין דער תורה אז מען טאר נישט, טאר מען נישט. דאס איז די סוגיא פון חליטה. יעצט אז מען רעדט שוין פון דעם, וויל איך רעדן וועגן דעם קרבן מנחה און פון מנחות, ווייל דארט איז אויך געווען אזוי אז חמץ האט עס נישט געטארט זיין, און וויאזוי מען האט עס געטון. יעצט ווען ס'הייבט זיך אן פרשת ויקרא זאגט דא די תורה, טאמער א מענטש ברענגט מן הבקר, טאמער ומן הצאן, און נאכדעם מן העוף, ס'איז דא דריי מינע קרבנות אין פרשת ויקרא, נאך די דריי פרשיות שטייט א מורא'דיגע פסוק ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה', גייט ברענגען א קרבן מנחה. יעצט איז רש"י דא מסביר פארוואס שטייט דא ביי קרבן מנחה ונפש כי תקריב, יענער איד ברענגט א גרויסע בהמה, שטייט אדם כי יקריב מכם, דא דער ברענגט אביסל מעל פארן אייבערשטן און זיין אהבה נפש, זאגט רש"י א מורא'דיגע זאך, אז ונפש כי תקריב לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה. עס שטייט אין ערגעץ נישט ביי קרבנות נדבה נאר ביי מנחה. מי דרכו להתנדב מנחה, ווער איז דער סדר ער זאל ברענגען א מנחה, עני, אן ארעמאן. ער האט נעבעך נישט. אמר הקדוש ברוך הוא זאגט דער אייבישטער מעלה אני עליו, איך באטראכט אים כאילו הקריב נפשו אזוי ווי ער האט זיך זיין לעבן פאר מיר אוועקגעגעבן. בקיצור דאס איז. די מנחה וואס עס שטייט אין פרשת ויקרא קאפיטל ב' פסוק א', נאכדעם קומט פסוק ד' וכי תקריב קרבן מנחה מאפה תנור, נאכדעם שטייט ואם מנחה על המחבת, ס'איז אלס פארשידענע מיני מנחות, און נאכדעם שטייט ואם מנחת מרחשת, יעצט שטייט אבער א כלל. אין פסוק י א, קאפיטל ב' פסוק י א, כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' נאכדעם שטייט פסוק י ד, ואם תקריב מנחת ביכורים, מנחת ביכורים מיינט מען דעם עומר, און דאס האט מען געברענגט יעצט דעם צווייטן טאג אין פסח. דער ערשטער טאג איז ט ו, און דאס האט מען געברענגט ט ז. פארוואס האט מען עס נישט געברענגט גראד ט ו? ער מוז שוין באלד לערנען דעם חינוך, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז ט ו זאל מען טראכטן נאר פון יציאת מצרים און פון די ניסים. איז בקיצור, אז די מנחה פון ביכורים איז דער עומר. מען ברענגט עס פון שעורים, כאטשיג שעורים איז א דיקע מעהל, און ס'וואלט בעסער געווען ווען מען זאל עס ברענגען אזוי ווי אלע ווייץ אזוי ווי מען ברענגט רוב מנחות. די איינציגע צוויי מנחות וואס מען האט געברענגט פון שעורים איז געווען מנחת קנאות און מנחת העומר, די איבריגע האט מען געברענגט פון פיינע מעהל, מען ברענגט פארן אייבערשטן ברענגט מען דאס בעסטע. אז וויבאלד שעורים ווערט שנעל געצייטיגט האט מען געוואלט דאס גראד קענען ברענגען פארן אייבערשטן ווען ס'הייבט זיך אן צו צייטיגן די תבואה, און ביי מנחת קנאות זאגט די גמרא ווייל זי האט געטון מעשה בהמה, זי האט געמאכט אזוי אז דער מאן זאל איר חושד זיין אז זי גייט מיט אנדערע, איז ברענגט מען שעורים וואס דאס איז מעשה בהמה. יעצט שטייט דא אזוי, אויב מ'האט געברענגט מנחת ביכורים, אביב, קלוי באש אדער גרש כרמל? אביב הייסט די ערשטע געצייטיגטע תבואה, קלוי באש אז מ'האט עס אויסגעטריקנט אויפן פייער, אדער גרש כרמל אז ס'איז נאך געווען נאס און ס'ליגט נאך אין די זאנגען אפילו איז דעמאלטס שטייט וואס וויאזוי מ'האט עס געדארפט ברענגען. נאכדעם רעדט נישט די תורה ווייטער פון די פון א מנחה, און די תורה קומט צוריק ואם זבח שלמים קרבנו. יעצט אין פרשת צו אין קאפיטל ו' פסוק ז' קומט נאכאמאל די תורה צוריק, וזאת תורת המנחה הקרב אותה והרים ממנו בקמצו, און דאס איבריגע והנותרת גייט פאר אהרן ובניו. נאכדעם אין פרשת צו שפעטער, קפיטל ו' פסוק י"ב, ס'הייבט זיך אן נאכאמאל וועגן די מנחה, שטייט וידבר ה' אל משה לאמר זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה' ביום המשח אותם, ווען מען זאלבט א כהן דאס ערשטע מאל, מוז ער ברענגען א קרבן מנחה. נאכדעם איז דא הכהן המשיח, דער כהן גדול האט געמוזט יעדן טאג ברענגען א קרבן מנחה. יעצט איך גיי אויסרעכענען אלע מנחות פון די גאנצע תורה מיט איינמאל. ס'דא זעקס מנחות וואס דאס איז א נדבה, סולת, מחבת, מרחשת, חלות און רקיקים, און מנחת כהן, א כהן ברענגט אויכעט א מנחה, ס'איז דא חלוקי דינים צווישן זיי, און ס'איז דא וואס זענען אלע די זעלבע, די ערשטע זאך איז אז מ'ברענגט עס אלעס פון מעל, פון סולת. נישט פון שעורה. די צווייטע זאך איז אז מען קען ברענגען פון איינס ביז זעכציג עשרונות. איין שטיק טייג טאר נישט זיין גרעסער פון דעם. די דריטע זאך איז וויפיל אויל מען האט אריינגעלייגט. איז ביי אלע לייגט מען איין לוג. פאר יעדן עשרון לבונה דארפן זיי אלע האבן ווייל יעדע מנחה מוז האבן לבונה דאס איז א פסוק אין חומש יעצט הייבט זיך אן אזוי די מנחת סולת האט מען געמישט מיט אויל אבער מען האט עס נישט געבאקן און נישט געקאכט די טייג ס'הייסט די מעל. די מנחת מחבת האט מען געמישט מיט אויל און מען האט עס געבראטן אויף אזא לעכעריגן אייזן. די מנחת מרחשת האט מען געמישט מיט אויל און מען האט עס געבראטן מיט א פענדל. חלות האט מען געמישט מיט אויל און מען האט עס געבאקן אין אויוון. רקיקין האט מען געבאקן אין אויוון און מען האט ארויפגעשמירט אויל און מען האט עס געבאקן אויף אזאלכע אזוי ווי וועיפערס, א דינע קיכעלע. א מנחת כהן האט מען געקענט מאכן סיי וועלכע מען האט געוואלט, אדער סולת מחבת מרחשת חלות אדער רקיקין, דאס איז ווען א כהן האט געגעבן א מנחה. יעצט וואס האט מען געטוהן מיט די מנחות? איז די מנחת סולת האט מען געגעבן קמיצה אויפן מזבח, דאס איבריגע גאנגען פארן כהן. דער זעלבע איז אויכעט געווען ביי די מנחת מחבת, און דער זעלבע איז אויך ביי די מנחת מרחשת, און דער זעלבע איז אויך ביי די טאמער מען ברענגט א מנחה פון חלות אדער פון רקיקין. די אנדער דא ביי מנחת כהן ווערט אנדערש, א מנחת כהן האט קיינער נישט געגעסן דערפון נאר מען האט אלעס פארברענט אויפן מזבח. דעי זענען אלע מנחות נדבה. יעצט קומט מנחת חובה. מנחת חובה איז די חביתי כהן גדול וואס די כהן גדול האט יעדן טאג געמוזט ברענגען א קרבן, א מנחה. נאכדעם איז דא מנחת חינוך. יעדער נייער כהן ווען ער האט באקומען די ערלויבעניש אז ער מעג דינען אין בית המקדש האט געברענגט א מנחת חינוך, נאכדעם איז דא א מנחת חוטא, און נאכדעם איז דא מנחת נסכים, און נאכדעם איז דא דער מנחת נסכים וואס עס קומט מיטן קרבן עומר. דאס איז וואס מ'האמער געליינט אין חומש.

כבש תמים בן שנתו לעולה לה', ומנחתו שני עשרונים סולת בלולה בשמן אשה לה' ריח ניחוח ונסכו יין רביעית ההין. דא איז געווען אזא מין מנחת נסכים וואס דאס קומט מיטן עומר. יעצט ס'דא נאך צוויי מנחות וואס ס'קומט מנחת הקנאות. און מנחת העומר. מנחת העומר מיינט אז אז מען האט שוין געציילט אזוי ווי ס'שטייט ווייטער אין פרשת אמור וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה' ממושבותיכם לחם תנופה שתיים, שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפינה בכורים לה', והקרבתם על הלחם. זאל מען מאכן נאך קרבנות. על כל פנים יענץ איז די מנחת העומר. יעצט סיי די מנחת קנאות און סיי די מנחת העומר זענען געקומען פון שעורים, פון גערשטן, נישט פון חיטים. יעצט. לאמיר אריינגיין אין וואסערא מין מעיל האמער דאך שוין געזאגט. אלע מנחות זענען געקומען פון חיטים. אחוץ די צוויי. מנחת קנאות און מנחת העומר זענען געקומען פון שעורים. יעצט, וויפיל מ'האט געקענט ברענגען דערפון, די חביתי כהן גדול איז געווען נאר איין עשרון.

אזוי ווי רש"י זאגט כפל הוי. יעצט וויפיל אויל האט מען געגאסן? איז אזוי, די חביתי כהן גדול איז געווען דריי לוג, די מנחת חינוך איז געווען דריי לוג, די מנחת חוטא האט נישט געהאט קיין שום אויל, די מנחת קנאות האט נישט געהאט קיין שום אויל, די מנחת העומר האט געהאט איין לוג, און די מנחת נסכים איז געווען זעקס לוג פאר א פאר, און פיר לוג פאר א איל, און דריי לוג פאר א כבש. יעצט גיימיר זעהן וועגן לבונה, מנחת חביתי כהן גדול האט געהאט לבונה, מנחת חינוך האט געהאט לבונה, און מנחת העומר האט אויך געהאט לבונה, יעצט מנחת חוטא און מנחת קנאות און מנחת נסכים, און מנחת נסכים וואס דאס איז געקומען מיטן עומר האט נישט געהאט קיין לבונה. יעצט די חביתי כהן גדול האט מען געמישט מיט אויל און מען האט עס אפגעבריעט מיט הייס וואסער, מען האט עס געבאקן און נאכדעם געפרעגלט. מנחת חינוך האט מען געמישט מיט אויל, מען האט עס אויכעט אפגעבריעט מיט הייס וואסער און מען האט עס געבאקן און געפרעגלט. מנחת חוטא איז געווען רויע מעהל נאר אויך מען האט אפילו נישט געלייגט דערויף אויל אזוי ווי איך האב פריער געזאגט מנחת קנאות איז אויך געווען נאר רויע מעהל און מען האט נישט געלייגט דערויף קיין אויל און אוודאי נישט לבונה האב איך שוין געזאגט און מנחת העומר איז געווען אויסגעמישט מיט אויל אבער מען האט עס נישט געבאקן אדער געקאכט אדער אפגעבריעט. מנחת נסכים איז אויך נאר געווען אויסגעמישט מיט אויל און מען האט עס נישט געבאקן אדער געקאכט, און מנחת נסכים וואס איז געקומען מיטן עומר איז אויך נאר געווען אויסגעמישט מיט אויל אבער מען האט עס נישט געבאקן אדער געקאכט. יעצט וואס האט מען געטוהן מיט די מנחות? איז די חביתי כהן גדול האט מען פארברענט דאס גאנצע אויף מזבח, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, העלפט אינדערפרי און העלפט נאכמיטאג. מנחת חינוך האט מען וואס א כהן האט געברענגט, ווען ער איז געווארן די ערשטע מאל כהן האט מען עס פארברענט אינגאנצן אויף מזבח. מנחת חוטא האט מען געמאכט א קמיצה און מען האט עס ארויף געלייגט אויפן מזבח, דאס איבעריגע האט דער כהן געקענט עסן. מנחת קנאות האט מען אויך נאר געמאכט קמיצה אויפן מזבח, דאס איבעריגע האט דער כהן געגעסן. מנחת העומר האט מען אויך נאר געמאכט קמיצה אויפן מזבח, דאס איבעריגע האט דער כהן געגעסן. מנחת נסכים האט מען פארברענט דאס גאנצע אויפן מזבח, מנחת נסכים וואס דאס קומט מיטן עומר האט מען אויך דאס גאנצע פארברענט אויפן מזבח. דאס זענען די מנחות וואס מען האט געברענגט. נאכדעם איז דא נאך פיר מיני ברויטן וואס איז געווען אין בית המקדש, עס איז געווען די לחם הפנים, עס איז געווען געמאכט פון פיר און צוואנציג עשרונים, עס איז געווען געמאכט מיט נישט קיין אפ געבריטע מעהל, און מען האט געמאכט צוועלף ברויטן, יעדע ברויט איז געווען צוויי עשרון, און מען האט אויך געמאכט שני בזיכי לבונה, און דאס האבן געגעסן די כהנים, נאכדעם איז געווען די שתי לחם, דאס איז געווען שבועות, דאס האט געווען צוויי עשרונות, און דאס איז געווען אפגעבריטע מעהל, און ס'איז געווען צוויי ברויטן. און יעדע ברויט איז געווען אן עשרון, און דאס האט מען אויפגעהויבן אינאיינעם מיט די כבשי עצרת וואס מען האט געברענגט שבועות און דאס האבן געגעסן די כהנים. נאכדעם איז דא לחמי תודה, דאס איז צוואנציג עשרונות, מען האט געמאכט פיר מיני ברויטן, קודם די ערשטע איז געווען חמץ, געהעריג חמץ, און דאס איז געווען אפגעבריט, די ברויט איז געווען די מעהל איז געווען אפגעבריט, ס'איז געווען איין עשרון, צען ברויטן האט מען פון דעם געמאכט, נאכדעם איז געווען חלות, רקיקין און רבוכה, און ס'איז געווען דריי מיני וועגן וויאזוי מ'האט געבאקן עס, און יעדע איינע האט מען געמאכט צען, צען און צען, און יעדע איז געווען א דריטל עשרון גרויס, דאס איז געווען א לחמי תודה. יעצט, פון די פיר ברויטן. האט מען געגעבן פון יעדן מין, פון חמץ פון חלות רקיקין און רבוכה האט מען געגעבן פאר די כהנים, די איבריגע האבן געגעסן די בעל הבתים דער וואס האט עס געברענגט, מען האט עס אויך געקענט געבן פאר ווער ס'איז מיטגעקומען. נאכדעם איז געווען די לחמי איל נזיר, אבער א נזיר האט געברענגט א לחמי איל, איז געווען אזוי, חלות און רקיקין, צען חלות פון נישט אפגעבריעטע מעהל, און צען רקיקין איז אויך געווען פון נישט אפגעבריטע מעהל, און מען האט געמאכט א דריטל פון אן עשרון האט מען געמאכט יעדן חלה, און דאס האט מען מיט געברענגט מיטן איל נזיר ווען ער האט זיך אפגעשטעלט. יעצט די צוויי ברויט.

אבער חצר ראה מועד, און דאס איז געווען געווען וואס איז געווען אפגעבריטע און ס'איז געווען וואס איז געווען נישט אפגעבריטע חליטה, יעצט די לחם הפנים איז געווען נישט אפגעבריטע ברויט, און פון דעסוועגן דאך די גמרא זאגט אונז אז זיי האבן געבאקן דעם לחם הפנים וואס איז געווען דיק א טפח נאר כהנים זריזים הם, די גמרא זאגט אונז נאך מער אין מסכת מנחות אז זיי האבן עס געמאכט מיט הייס וואסער, כאטשיג הייס וואסער מאכט דאך שנעלער חמץ, כהנים זריזין הם און זיי האבן נישט קיין מורא געהאט אז ס'וועט ווערן חמץ, זיי געמאכט דעם לחם הפנים מיט נישט אפגעבריעטע ברויט, נישט חליטה, יעצט דער חמץ פון די לחמי תודה די צען ברויטן, דאס איז געווען אפגעבריעטע ברויטן, און די לחם הפנים ווידערום איז געווען נישט אפגעבריעט, סאו דאס וועט אביסל שטימען דא מיט די מחלוקת פון די ראשונים צו אפגעבריטע זענען באקאנט אין דעם צו נישט, אבער דאס זעהן מיר פון דעם אז אין בית המקדש האט מען זיך נישט פארלאזט אויף דעם, ווייל דו זעהסט דאך אז אפילו די חמצדיגע האט מען אויך אפגעבריט, לכאורה ווערט דאך עס נישט חמץ, ווייל אין בית המקדש איז שאני כהנים דזריזין הם זיי האבן געוואוסט וויאזוי צו טוהן. און וויאזוי צו מאכן. מען קען אבער נישט ברענגען א ראיה צו די ראשונים אדער צו די ראשונים אז ס'איז יא מותר צו ס'איז נישט מותר, ווייל מיר זעמער א א זאך א דבר והיפוכו אז די חמץ וואס מ'האט געדארפט האבן פון די לחמי תודה האט מען אפגעבריט לכאורה ווערט דאך ס'נישט קיין חמץ איז דאך א ראיה צו די ראשונים אז ס'ווערט נישט קיין חמץ, לאידך גיסא איז אבער פארקערט די לחם הפנים וואס דאס איז נישט געווען קיין חמץ דאס האט מען נישט אפגעבריט. שוין יעצט קען מען צוריק קומען דא צו אונז וואס דאס טוט זיך וואס דאס הייסט אז עסט נישט קיין געבראקטס. יעצט איז אזוי געבראקטס הייסט פשוט נאסע מצה דו נעמסט מצה דו לייגסט עס אריין אינעם טעלער זופ יעצט די גמרא אין מסכת פסחים דף מ"א עמוד ב' ברענגט בשם ר' מאיר אומר ר' מאיר זאגט אז מ'איז יוצא מידי אכילת מצה מצות, ס'איז טייטש אזוי, מען קען די ערשטע נאכט פסח נעמען מצה, מען קען עס איינווייקן אדער אין וואסער אדער אין מי פיירות, און מען איז יוצא דערמיט, אזוי ווערט געברענגט להלכה אין שלחן ערוך אורח חיים סימן תס"א סעיף ד', יוצא אדם במצה שרויה, זאגט ער והוא שלא נימוחה, אויב ס'איז צוגאנגען איז אנדערש, ס'מוז בלייבן א שטיק. יעצט קומט אויס לויט דעם האבן אונז א בפירוש'ע הלכה אז מען מעג איינווייקן מצה. יעצט פארוואס זעמער אונז יא נזהר אין דעם אז מען זאל נישט איינווייקן די מצה? איז אזוי, דאס וואס שטייט אין שולחן ערוך אז מען איז יוצא במצה שרויה זאגט די משנה ברורה דארטן אז דאס איז נאר בדיעבד און א זקן א חולה וואס ער קען נישט עסן קיין טריקענע און הארטע מצה אבער געהעריג טאמער איינער קען עסן זאל עס נישט טון. דאס איז כאטשיג אין שולחן ערוך שטייט אז מען מעג, אבער למעשה דאס איז אלס יוצא צו זיין די מצוה פון עסן מצה, אבער זעהסט דאך פון דא אז געבראקטס איז נישט קיין פראבלעם. יעצט די דער תניא אין די תשובות צום סוף פון אורח חיים האט ער סימן ו'. ס'איז אין חלק ה' ברענגט ער דארטן א גאנצע אריכות וועגן דעם ענין פון געבראקטס, געווייקטע מצות, זאגט ער אזוי, באמת כי גם שאין איסור גמור וברור מדינא, ס'איז נישט קיין איסור גמור וברור מדינא, מכל מקום המחמיר תבוא עליו הברכה, ווען איינער איז מחמיר זאל אויף אים קומען א ברכה, ואינו מן המתמיהין און ער איז נישט פון די מענטשן וואס מ'וואונדערט זיך אויף זיי לומר צו זאגן כי היא חומרא בלי טעם. אלא טעמא רבה איכא במילתא ליזהר מחשש איסור דאורייתא. און ער זאגט ווייטער אזוי, והנה עינינו רואות אונזער אויגן זעהן בהרבה מצות שיש עליהם מעט קמח אחר אפייה ס'בלייבט נאך איבער אביסל מעהל נאכן באקן ס'נישט גוט אויסגעבאקן אדער ס'איז אביסל דיק און די מעהל פלאצט ארויס והוא בא מחמת שהי' שהיתה עיסה קשה ס'געווען א הארטע טייג אסאך מאל איז עס נישט גוט ס'האט נישט גענוג וואסער צו גענוג מיט צופיל מעל, ולא נילושה יפה יפה, ס'איז נישט געהעריג געווארן אויסגעקנעטן, אי אפשר להכחיש החוש, דאס איז א זאך וואס מ'קען דאס נישט מכחיש זיין, ומה שלא הזכירו זה הפוסקים נו פארוואס האבן דאס די פוסקים נישט געזאגט, זעסט דאך אין שולחן ערוך שטייט אז מ'מעג, היינו משום שזה אינו מצוי כלל, דאס איז נישט מצוי, נאר.

איז זאגט דער תניא מורא'דיגע ווערטער אז צוואנציג יאהר צוריק אין זיינע צייטן, דער תניא האט געלעבט געלעבט א. בערך האט ער געלעבט אזוי אז למשל כ'מיין א יעצט דאס יאהר צו פאר א יאהר איז געווארן צוויי הונדערט יאהר פונעם תניא'ס יאהרצייט, זאגט ער אז צוואנציג יאהר צוריק איז נתפשט געווארן די זהירות ביי אידן, בישראל קדושים למהר מאוד בלישה ואין לשין יפה, מען מאכט זייער שנעל געקנעטן, מען וויל זיך צואיילן, און ממילא קנעט מען עס נישט גוט אויס, לכך נמצא קמח מעט במצות של עיסה קשה, טרעפט מען אסאך מאל אין די הארטע טייג טרעפט מען מעהל. כנראה בחוש למדקדקים באמת, אזוי ווי מען זעהט אויף די וואס זענען מדקדק באמת, ס'איז יעדע זאך, יעדער די דייטש פלעגט זאגן יעדער ווארום האט א דארום, מ'פרעגט ווארום פארוואס זאגט מען דארום וועגן דעם, ס'איז א גרויסע חומרא צו מאכן שנעל שנעל אבער למעשה ס'ווערט נישט גוט אויסגעארבעט בלייבט דערין מעהל און ממילא האסטו א פראבלעם אז ס'ווערט נאס ווערט עס חמץ, והנה מה שהקמח בעין שעל פני המצה למעלה. שמתחמץ במרק, די ביסל מעהל וואס איז העכער די מצה און אז מ'לייגט עס אריין אין זופ ווערט עס חמץ כאשר מפרפרין את המצה לתוך המרק כנהוג בשבת, אזוי איז מען זיך נוהג שבת אריינצולייגן א ביסל מצה אין די זופ, יש בזה חשש איסור דאורייתא כי אין כאן תערובת כלל נאר ס'איז דא ממש די מעהל אליינס. און לפי. מה שכתב האריז"ל להחמיר בכל החומרות בפסח פשוט שיש להחמיר מכל מקום ביום טוב האחרון המייקל משום שמחת יום טוב לא הפסיד די לעצטן טאג דאס איז וואס דאס איז אחרון של פסח איז המייקל לא הפסיד פארוואס ווייל די גאנצער אחרון של פסח איז דאך שוין נאר א דרבנן און און אונז זעמיר היינט בקי פון ווען סאיז ווען סאיז באמת ראש חודש איז במילא איז דאך נאר מנהג אבותינו איז קען מען מייקל זיין צו מאכן בראק. זאגט ער אבער ובמי פירות פשיטא דאין להחמיר כלל בכל הפסח עד כאן לשונו, מי פירות איז א פשיטא אז מען זאל נישט מחמיר זיין, יעצט באמת מי פירות מיינט מען נישט אז ער זאל עס אריינלייגן אין מי פירות, אזוי לערן איך אפ, מען רעדט מי פירות אז ס'איז געקנעטן געווארן מיט מי פירות, פארוואס? ווייל מען קען נישט זאגן אז ס'מיינט מי פירות אז מען לייגט עס אריין אין מי פירות, ווייל אונז ווייס מען אז טאמער ס'איז געווען מי פירות אין מחמיץ און טאמער ס'איז אבער געווען געקנעטן מיט וואסער איז עס נאך מחמיץ שנעלער אויך, סאו מוז זיין דאס וואס די תניא זאגט ובמי פירות פשיטא דאין להחמיר כלל בכל הפסח מיינט מען אז ער האט עס געקנעטן מיט מי פירות, ער האט געמאכט עג מצות. דאס איז מותר לחולים און זקנים כמבואר ברמ"א. יעצט, מתוך דעם תניא ווייזט אויס אז אינגאנצן צוואנציג יאר וואס ס'איז דא די חומרא, אין זיין צייט איז עס געווען צוואנציג יאר. למעשה איז אבער נישט אזוי. פארוואס? ווייל אונז געפינמער אין שאלות ותשובות יעב"ץ פון ר' יעקב עמדין, אין סימן ס"ח, ברענגט ער פון זיין טאטן דער חכם צבי, וואס דער חכם צבי האט געלעבט בערך פיר הונדערט יאר צוריק, שרייבט ער, על דרך מצה שרויה שהמתחסדים פרשו מהם, זאגט ער, דער חכם צבי, ער איז סותר כל דברי המחמירים, איז ממילא זעהסטו אז ס'איז שוין געווען מענטשן וואס האבן זיך פורש געווען פון דעם נאך אין די צייט פון חכם צבי, כאטשיג דער חכם צבי ווענדט אלעס אפ. אבער עס האט נישט מיט דעם, אבער עס איז שוין אן אלטע זאך יעצט, אונז געפינמער נאך פריער פון די בעלי תוספות האבן שוין אויך געהאט די חומרא, עס איז געווען איינער פון די ראשונים איז געווען דער ראב"ן ר' אליעזר ב"ר נתן, ער איז געווען פון די ערשטע בעלי תוספות אין מגנצא, און ער האט געלעבט פונקט פאר טויזענט יאר צוריק, שרייבט ער אויף די גמרא מסכת פסחים דף לט עמוד א', שרייבט ער אזוי, מצה אפויה שבישלה, געבאקענע מצה וואס מען האט אויפגעקאכט, אינה באה לידי חימוץ ושרי, דאס איז די זעלבע וואס אונז האמער פריער געהאט אנגעהויבן אז טאמער ס'איז געקאכט ווערט עס נישט מער חמץ, ער האט נאך גערעדט פאר די צייט פון דעם שלחן ערוך ווי ס'שטייט אז היינט איז מען שוין נישט באקאנט פון דעם, זאגט ער ויש שאין רוצים להשרות המצה בליל ראשון במרק, ס'איז דא וואס זיי ווילן עס נישט ווייקן די מצה די ערשטע נאכט. אין זופ, כי ראו אבותיהם שכן עשו, ווייל זיי האבן געזען זייער עלטערן האבן עס אויך געטון, וסבורים דמשום שלא תחמיץ עושין אז זיי טוען עס זאל נישט ווערן חמץ, ולא היא זאגט אבער דער ראב"ן אז ס'איז נישט אזוי, פארוואס? לא הנהיגו כן אלא משום טעם מצה בפיהם כל הלילה הראשון, ווייל זיי האבן געוואלט האבן א טעם מצה בפיהם א גאנצן א גאנצע צייט, און ממילא אז מ'ווייקט עס האבן זיי נישט בעצם דעם טעם פון מצה. יעצט. אין שלחן ערוך, אין שערי תשובה, אין אורח חיים סימן ת"ס סעיף קטן י', עס ווערט געברענגט, ער ברענגט דארטן אז ס'איז דא אנשי מעשה וואס זענען מחמיר אויף זיך און זיי עסן נישט קיין שום מצה שרויה אדער מבושל, ווייל זיי האבן מורא אפשר איז איבערגעבליבן אביסל מעהל וואס איז נישט געהעריג אויסגעקנעטן געווארן און ממילא וועט עס ווערן חמץ. און ער ברענגט אז אפילו די וואס טוען עס אלס דרך חומרא דארף מען אויך נישט מחמיר זיין, פארוואס? ווייל ער זאגט אז דאס איז נאר געווען אין די צייט ווען אמאל האט מען געבאקן דיקע מצות, עס האט געהאט א שיעור א טפח, אזוי ווי אין בית המקדש, אפילו זיי האבן עס געמאכט אביסל דינער פון דעם, אבער על כל פנים עס איז געווען דיק, און ממילא האט מען מורא געהאט אז עס איז נאך געבליבן מעל וואס איז נישט געווען גוט אויסגעארבעט, מה שאין כן היינט וואס מען באקט זייער דין, איז אכשר דרא זאגט ער. ממילא איז נישט קיין ערנסטער פראבלעם ווייל ס'איז אלעס ווי מ'זאגט ווערט אויפגעארבעט און ס'איז נישט שייך ס'זאל נאכדעם זויער ווערן, ס'זאל ווערן חמץ ווייל ס'איז נישט דא קיין מעל בעין. אבער ער פירט דארטן אויס אז ס'איז דא שאלות ותשובות דברי יוסף סימן תמג, כל מקום מי שרוצה לקדש עצמו במותר לו שלא לאכול מצה שרויה ומבושלת אפילו טחונה וכתותה אפילו מ'האט עס געמאלן און צו צעריבן, כמו שהיה נהוג לאכול מצה של כל הפסח בחיטים שמורים משעת קצירה, אזוי איז מען זיך נוהג אז מען עסט נישט נאר שמורה משעת קצירה, איז אין בזה לא משום יוהרא ולא משום מחלוקת ולא משום לא תתגודדו, אז מען מעג רואיג פירן זיך מיט די חומרא. יעצט, דער גרא האלט אז מען מעג קאכן מצה אום פסח און מאכן דערפון אזעלכע. מצה באלס, ער זאגט אפילו איך וועל חושש זיין אפשר איז איבערגעבליבן אביסל מעהל אין די מצה, אבער וויבאלד ס'איז דאך אינעם אויוון איז דאך עס נישט מחמיץ ווייל די היץ ברענט דאך עס אויס. יעצט זיי ברענגען צו דא פון די תלמידים פונעם גרא אז דער וואלאזשינער רבי חיים וואלאזשינער, איז אמאל געפארן אויף פסח צו זיין רבי'ן דעם גרא ווייל ער געוואלט זעהן צו ער עסט קניידלעך, און דער גרא האט געגעסן און פאר די תלמידים האט ער געגעסן קניידלעך און ער געזאגט עס איז נישט דא קיין שום זאך פארוואס מען דארף חושש זיין בפרט די וואס זענען צוגעוואוינט זאל עס אפבריען מיט הייסן און אויכעט איז געווען א וועג וויאזוי מען האט עס געמאכט אז מען האט עס געמאכט מיט שמאלץ פון די הינער. און מ'האט עס געמאכט אן א וואסער. אויב מ'האט עס געמאכט אן א וואסער, נאר מיט שמאלץ, איז דאך עס נישט מחמיץ. און אויכעט אז מ'האט עס חולט געווען, דאס אפגעבריעט מיט הייסן, איז אויכעט גוט. פארוואס זאגט ער אז אפילו די מעהל וואס איז נישט געבאקן איז דאך אויך מותר, כל שכן טאמער מ'האט עס נאך געבאקן מיט רותחין איז אויך גוט. יעצט, און ער ברענגט צו די גמרא, מסכת פסחים דף לט עמוד ב', אז קמחא. די איבשינע וואס מען האט געבאקן קומט נישט צו צו חום די גמרא וואס אונז האמיר פריער געלערנט מסכת פסחים איז אבער אינטערעסאנט אז די גמרא פסק'נט מען דאך אבער היינט נישט אזוי די ראשונים זאגן דאך קלאר נישט אזוי טאקע פון די גמרא איז ער גערעכט אבער פון די ראשונים ווייזט זיך אויס אז היינט זעמער שוין נישט צוגעוואוינט זעהט זיך אויס ער האט זיך פארלאזט אויף די אנדערע צוויי היתרים אויך קודם אז ס'איז געמאכט מיט שמן עבות האלט נישט קיין וואסער. און נאכדעם האט ער זיך פארלאזט אז ס'איז גוט אויסגעבאקן, די מצה איז געווען גוט אויסגעקנעטן אז ס'איז האט נישט געהאט גארנישט אין זיך. יעצט דער חתם סופר האט זיך אויכעט נוהג געווען צו עסן קניידלעך, אזוי זאגט זיינס א תלמיד דער שאלות ותשובות מהרש"ג וואס איז געווען ר' שמעון גרינפעלד, און. חלק א' סימן נ"ו, אז דער הייליגער חתם סופר האט אויך געגעסן קניידלעך מצה שרויה. יעצט צו ברענגען נאך פון חזון איש אז דער חזון איש, אזוי ברענגט ר' יואל שווארץ אין זיין ספר חמץ משהו, ברענגט ער אז דער חזון איש האט נישט מקפיד געווען אויף שרויה, נאר ער האט מקפיד געווען אז מען זאל ווייקן די מצה נאר אין מי פירות אדער אין הייס וואסער, דאס הייסט אין זופ אין הייסעס, למעשה אבער אונז חסידים אונז גיי מיר אונזער וועג און אונז זעמער מחמיר נישט צו עסן קיין שום געבראקטס, עד כדי כך ס'איז דא אידן אינעם אלטן היים למשל ביי אונז אין שטוב האט מען נישט געקענט עסן מצה אינאיינעם נישט מיט פיש,

און איך שווענק מיר אויס דאס מויל. יעצט דער אמת איז, אז ווען מען האט קליינע יונגע קינדער, מען קען נישט מאכן די חומרא, איז ביי מיר למשל האב איך איינגעפירט אנדערש, איך האב איינגעפירט זיי ווילן עסן די קינדער זאלן זיי עסן, זיי עסן אויף, און אלעס ווערט געסערווירט מיט פעיפער פלעיטס, און עס ווערט ארויסגעווארפן נאכדעם אין גארביטש, איז כ'האב נישט אין מיין רשות, ווען איך זאל וואוינען אין א פרייוועט הויז וואלט דער גארביטש אויך נישט געווען גענוג, ווייל ס'איז דאך דיין רשות, אבער באמת מען איז עס מפקיר און נישט געפערליך, אבער. אזוי איז מען נישט מטריח די קינדער, ווייל סוף כל סוף ביז אַכצן מינוט איז דאך נישט קיין שיעור חימוץ. יעצט צו חושש זיין אז דאס האט שוין אנגעהויבן אביסל צו ווערן חמץ און ס'האט זיך אפגעשטעלט און יעצט הייבט זיך עס אן נאכאמאל דאס האב איך נישט געזען אין נישט אין די גמרא און נישט אין די ראשונים איז ווייל איך בין נאר חושש אז פון יעצט וועט זיין אַכצן מינוט און אַכצן מינוט וועט עס ווערן חמץ איז וואס מ'טוט איז מ'נעמט ווייניגער ווי אכצן מינוט וואס מ'עסט למשל די פיש, ווייניגער ווי אכצן מינוט נעמסטו אראפ אלע דישעס ווארפסט עס ארויס אין גארביטש, און נישט ביי דיר אינדערהיים נאר דו ווארפסט עס ארויס אינגאנצן אין די פראנט, דעמאלטס אפילו ווען איך זאל אננעמען אז ס'ווערט יא חמץ ווייל היינט איז מען נישט בקי אין חליטה דארף איך אבער אויך אכצן מינוט און ממילא ביסטו געדעקט, האבן די קינדער ווי מ'זאגט אן עונג יום טוב און אלעס הכל יבא על מקומו בשלום, אבער. דאס איז קלאר אז מען דארף רעדן פון דעם, אז מען קען זיך אנקאלן און פרעגן וואס דאס הייסט אז מענטשן עסן נישט געבראקט, דאס איז ווי מען זאגט, דאס פארלירן מיר אלע מסורות, אנשטאטס מען זאל זאגן, זיצן און רעדן, זיך אריינברעכן דעם קאפ צו עס איז יא געווען אן עירוב, צו דער רבי האט יא געהאלטן פון אן עירוב צו נישט, מען האט אויסגעגעבן אזויפיל טויזענטער דאלער פאר די אלע נארישקייטן, לאמיר אנהייבן צו רעדן מיטן עולם וואס דאס הייסט געבראקט, צו דאס איז. א איסור, ווי ווייט דער איסור איז, און ווי אזוי מען קען מאכן מען זאל קענען עסן אביסל מצה אינמיטן עסן אויך, און דעמאלטס וועלן מיר שוין האבן די אלטע מסורות פון אינדערהיים. איך האב אויך געוואלט זאגן אז אפילו די וואס זענען זיך נוהג אין די חומרא אז זאל נישט עסן קיין געבראקט איז דעם לעצטן טאג פסח, ס'הייסט אחרון של פסח האב איך פריער געזאגט איז מען זיך נוהג מיקל צו זיין, איז אויך דא מענטשן וואס האבן עקסטערע כלים פאר דעם, און ס'אזוי. די גמרא זאגט אז נאך צוועלף חדשים גייט ארויס דער טעם, אבער אזוי ווי פון פסח צו פסח פעלט דאך אכט טאג, איז נישט קיין גאנצע צוועלף חדשים, איז למעשה ביי אן איבער יאר קען מען נוצן די זעלבע כלים אויך, ווייל ס'איז דא א געהעריגע צוועלף חדשים, איז במילא איז דא מנהגים, ס'איז דא וואס זיי האבן די זעלבע כלים און זענען נישט מקפיד אויף די וואך. ווייל ס'איז דא א חילוק צווישן די צוועלף חדשים, ווייל די טעם גייט ארויס, עס איז נאך געבליבן א טראפ טעם, ווייל דאס איז שוין א טעם לפגם, דאס איז שוין, דאס האט שוין אלע מיני התירים, און ס'איז דא וואס האבן אלץ נאך עקסטערע כלים. איז באמת, איך זאג אייביג, פאר דעם מצה באל אין די זופ לוינט זיך נישט צו האבן עקסטערע כלים מיט אלעם, איך טענה אייביג, אין אזא פלאץ וואס ס'איז דא צוויי מיני געקעכעכץ, עס איז דא אזוי ווי סטארס האבן פון די פלייש און פון יענע פלייש, עס איז אייביג דא ביי די מעסערס ווי ס'מישט זיך אויס, מען קען נישט זיין אפגעהיטן, נאר ס'לוינט זיך צו האלטן עקסטערע כלים פשוט צו ווייזן פאר די קינדער אז ס'איז דא אזא מין זאך ווי געבראקט, זאל מארגן ווען זיי גייען אין א האטעל און מען וועט זיי געבן מצה באלס וואס וועט האבן א הכשר, און מען זאל זיך ווינדערן העי פארוואס טוה איך דאס נישט די אלע יארן, פארדעם אליינס איז עס כדאי אז מען זאל עס האבן. יעצט פאר קינדער פלעגט מען מיקל זיין זאלן עסן געבראקטס ווייל מ'האט זיי דאך געמוזט עפעס געבן נארישמענט אויכעט און עפעס זאל אנפילן דעם בויך, און מ'האט זיי נישט געוואלט געבן מצה ווייל ס'איז זייער טייער האט מען געקויפט מצה מעהל און מ'האט געמאכט דערפון א מצה באל. למעשה אבער פלעגן זיי אבער האבן עקסטערע כלים. דא יעצט אסאך מענטשן וואס זיי געבן פאר די קינדער זיי זאגן יא מיין טאטע האט אויך געגעבן. אבער דו האסט נישט עקסטערע כלים, טא דא ליגט דיין פראבלעם, דו דארפסט באמת האבן עקסטערע כלים, און איך זאג אייביג פאר די מצה באל וואס מען געבט פארן קינד, ס'איז נישט אזויפיל נארישמענט אז ס'זאל זיך דיר לוינען צו האבן גאנצע עקסטערע כלים פאר יעדע זאך, פאר פיש, פאר זופ, פאר פלייש, פאר אלעם, און עקסטערע סינק מיט אלעם, איט דזשאסט דאז נאט פעי. אבער ס'איז כדאי צו האלטן אזאלעכע טעפ כדי די קינדערלעך זאלן אייביג וויסן אז ס'איז דא אזא מין זאך ווי געבראקטס. סא דאס איז נאר געווען א שטיקל אזוי להגדיל תורה ולהאדירה, ס'איז דאך חול המועד, מ'דארף זיך אביסל לערנען אויכעט, די גמרא זאגט איינער פון די אמוראים האבן געזאגט ווען איך האב נאך צוויי מיט מיר וואלט איך מבטל געווען דעם גאנצן חול המועד, איך וואלט זיי געשיקט ארבעטן שטאט צו גיין ליידיג. און מ'דארף מ'דארף אסאך וואטשן יעצט די קינדער וואס זיי גייען ארום חול המועד'יגן, איך וועל נאך האבן מעטשעם א שיעור היינט דאנערשטאג וועגן אונזערע עניינים, דאס איז נאר געווען אביסל להגדיל תורה ולהאדירה, האטס מיר אלע א פרייליכן מועד, זייטס אלע געזונט.